אמאליגע צייטן איז געווען א גאבעל, גאבעל הייסט א קנעטער, מענטשן וואס זיי האבן זיך ספעציליזירט צו מאכן טייג, מען האט צו זיי געגעבן מעל און זיי האבן געמאכט א טייג און מען האט זיי באצאלט פאר די טרחה, נאכער האט עס דער בעל הבית ביי זיך געבאקן. העיד רבי יוסי בן המשולם האט רבי יוסי בן המשולם געזאגט עדות משום רבי יוחנן אחיו אין נאמען פון זיין ברודער רבי יוחנן שאמר וואס האט געזאגט משום רבי אלעזר בן חסמא אין עושין מען מאכט נישט חלת עם הארץ בטהרה אויב עס קומט צו גיין עם הארץ צו א גאבעל און ער זאגט צו אים אזוי, איך האב שוין אליין געמאכט א טייג, נאר איך וויל דו זאלסט אראפנעמען פון דעם חלה, חלה איז נישט ווי מען גיט היינט א קליין שטיקעלע חלה, אין דער צייט ווען מען האט געגעסן די חלה איז דא אויף חלה א שיעור, מדין תורה איז נישט דא קיין שיעור, אויף חלה איז דא א שיעור א פיר און צוואנציגסטל, און א בעקער גיט א אכט און פערציגסטל, האט ער געזאגט צו דעם גאבעל, איך וויל זאלסט מאכן בטהרה אראפנעמען פון דעם טייג חלה, זאגן מיר ער זאל אים נישט פאלגן, פארוואס? ווייל ווען די טייג איז געווען אין די האנט פון עם הארץ איז דאך שוין געווען טמא, און אז דער גאבעל דער חבר וועט אראפנעמען די חלה און ער וועט עס געבן דעם כהן, דער כהן וועט זיך פארלאזן אויף דעם גבאל ער איז א חבר, און ער וועט מיינען אז די חלה איז טהור'דיגע, און אבער אין אמת'ן דאך די חלה טמא'דיגע, און א כהן טאר דאך נישט עסן קיין חלה טמאה, אבל עושין עיסת חולין בטהרה, אויב ער קומט צו גיין דער עם הארץ און ער זאגט מאך פאר מיר א טייג בטהרה, מעג מען פאר אים מאכן. ונוטל הימנה, און דער גאבעל נעמט אראפ פון דארטן כדי חלה, וויפיל ס'איז דער שיעור פון חלה, ומניחה און ער לייגט עס אוועק בכפישא או באנחותא, עס איז אזעלכע סארט כלים וואס אין דיע כלים איז מען נישט געוואוינט מען זאל אריין לייגן קיין טייג, און און אויכעט דיע כלים זענען אזעלכע כלים וואס זענען נישט מקבל טומאה.

נאכדעם ווי ס'איז דא די זיתים, די זיתים איז געווען דער סדר, מ'האט עס אריין געלייגט אין א כלי, דאס הייסט מעטן אדער עס הייסט כומר, אין א פארמאכטע כלי, און מ'האט עס דערהיצט אונטער דעם א פייער, אויב איר האט געזען וויאזוי מ'האט געפלעגט מאכן ביי אונז מן האט מען געפלעגט מאכן, האט מען עס אויך געפלעגט אריינלייגן אין א קעסל און מען האט עס דערהיצט, ווען דאס טוט שוין אביסל שוויצן דעמאלט גיבט עס ארויס מער שמן. איז דער זעלבער דין איז אין עושין תרומת זיתיו בטהרה, נאכדעם ווי די עם הארץ האט שוין דארט געארבעט מיט די זיתים, גייט ער צו דעם צו איינעם א בדד, בדד רופט זיך אן דער וואס פארנעמט זיך מיט אויל, אז ער זאל גיין אראפנעמען די תרומה בטהרה, זאל ער דאס נישט טון, אבל עושין זיתים הללו בטהרה, אבער די גאנצע זיתים זאל דער בדד מאכן בטהרה, ונוטל הימנה און נעמט פון דארטן כדי תרומה, וויפיל די שיעור פון תרומה איז, ומניחה און ער לייגט עס אוועק, בכליו של חבר, אין די כלים פון דעם חבר, וכשבא עם הארץ ליטול, ווען די עם הארץ קומט נעמען, נוטל את שתיהן, נעמט ער אי דאס וואס באלאנגט צו אים די די שמן, און אי דאס וואס עס איז תרומה, ואינו חושש, און איך האב נישט קיין מורא טאמער די עם הארץ האט אנגערירט. פרעגט די גמרא, וטעמא מאי, פארוואס האבן די רבנן מתיר געווען איך זאל מיקל זיין ביי תרומה, איך זאל עס איבערגעבן די חלה צו די האנט פון דעם עם הארץ, צו די תרומה, פארוואס בין איך מיקל? אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, משום כדי חייו דגבל, כדי עס זאל האבן פרנסה דער קנעטער, ומשום כדי חייו דבדד, און ס'זאל האבן פרנסה דער וואס מאכט דעם שמן. וצריכא, וואס דארף מען דערציילן צוויי דינים, איין דין ביי שמן און איין דין ביי בדד און איין דין ביי חלה ביי א גבל, דאי אשמעינן גבל זאל מען דערציילן ביי גבל, וואלט איך געזאגט דארטן טראכטן וועגן זיין פרנסה, משום דלא נפיש אגריה, ווייל ער פארדינט דאך נישט אסאך, מען גיט אים קלייניגקייטן, איז ער מסתמא ארעמאן, ער דארף האבן וואס צו עסן, דעריבער האט מען מיקל געווען, אבל בדד, דער וואס מאכט דעם שמן, דנפיש אגריה, ער פארדינט אסאך, אימא לא וואלט איך געוואלט לערנען וועגן אים האט מען נישט באווארנט. ואי אשמעינן בדד זאל מען דערציילן דער וואס מאכט דעם שמן וואלט איך געזאגט משום דלא שכיח ליה איז זיין ארבעט איז נישט א גאנץ יאר ער פארדינט נאר אין דער צייט ווען מען טוט אראפ נעמען די זית און מען מאכט אויף דעם שמן דעריבער טו איך וועגן אים טראכטן ער זאל האבן פרנסה אבל גבל דער וואס טוט קנעטן דשכיח ליה אימא וואלט איך געוואלט מיינען לא מען ווארענט אים נישט צריכא לאזט מען הערן אז כדי חייו טו איך אים באווארענען אמר מר מיר האבן פריער געלערנט נוטל הימנה נעמט אראפ פון דעם כדי חלה, ער נעמט אראפ פון דעם טייג דער גבל דער חבר דעם שיעור פון חלה, ומניחה און ער לייגט עס אוועק בכפישא או באנחותא, און אזעלכע כלים זענען נישט מקבל טומאה, וכשבא עם הארץ ליטול ווען דער עם הארץ קומט נעמען נוטל את שניהם נעמט ער ביידע, ואינו חושש ער האט נישט קיין מורא טאמער האט ער אנגערירט די חלה האט ער מטמא געווען. פרעגט די גמרא, וליחוש זאל מען מורא האבן דילמא נגע בה, אפשר וועט ער דאך אנרירן, די כלי רירט אן ארט מיך נישט, ווייל די כלי איז נישט מקבל טומאה, לאמיר מורא האבן ער וועט אנרירן די טייג, די חלה. ענטפערט די גמרא, דאמרינן ליה, איך זאג צו דעם עם הארץ, חזי זע, אי נגעת בה, אז דו וועסט אנרירן, הדרא לטיבלא, וועט עס צוריק ווערן טבל. כ'מאך אויף אים אזוי א מורא, אין אמת'ן וועט עס נישט צוריק ווערן טבל. פרעגט די גמרא, וליחוש זאל מען מורא, דילמא לא איכפת ליה, ס'הארט אים נישט ס'וועט ווערן טבל, זאגט די גמרא, וואס הייסט עס הארט אים נישט? השתא לתקוני קא מיכוין, פארוואס האט ער עס געברענגט צו דעם גבל אז ער זאל עס אים פארריכטן, זאל איך זאגן מיכפת לא איכפת ליה, זאל איך זאגן עס הארט אים נישט, זיכער הארט עס אים. אמר מר, מיר האבן פריער געלערנט, נוטל הימנה נעמט מען דארטן כדי תרומה, דעם שיעור פון תרומה, דארט רעדט זיך ביי שמן, ומניחה און לייגט עס אוועק בכליו של חבר, און די כלים

אית ליה היכרא, ווייל די כפישא די אנחותא איז אזעלכע זאכן וואס איז נישט דער סדר מען זאל אין זיי אריינלייגן טייג, און איך האב דאך פריער געמאכט אויף אים א מורא אז ער וועט אנרירן וועט עס ווערן צוריק טבל וועט ער עס נישט אנרירן. אבער הכא דא מאי היכרא אית ליה, וואס וועט דער עם הארץ דערקענען אז דאס איז שמן פון תרומה, לאמיר מורא האבן ער וועט אנרירן, ענטפערט די גמרא, דמנח ליה מען טוט עס אוועק לייגן בכלי גללים, אין כלים וואס זענען געמאכט פון גלל, פון מיסט, בכלי אבנים, שטיינערנע כלים, בכלי אדמה, וואס דאס איז אזעלכע כלים וואס זענען נישט מקבל טומאה, און אויב ער וועט אנרירן די כלי וועט די זאך נישט ווערן טמא. פרעגט די גמרא אי הכי אויב אזוי אז ס'רעדט זיך אזעלכע כלים וואס זענען נישט מקבל טומאה, מאי איריא דחבר, פארוואס טוט מען דערמאנען? די כלים פון א חבר, אפילו דעם הארץ נמי, מען מעג נעמען ביים עם הארץ די כלי גללים, מען מעג זיי ניצן, ווייל די כלי גללים זענען דאך נישט מקבל טומאה צו די כלי אבנים צו די כלי אדמה. זאגט די גמרא הכי נמי קאמר, מען מיינט טאקע אזוי, דאס וואס שטייט בכלים של חבר מיינט מען בכלים של עם הארץ, הראויין להשתמש, כהן חבר, דארטן איז געשטאנען דאס לשון. אז ער טוט עס אריינלייגן ומניחה בכליו אין זיינע כלים, אין אזעלכע כלים של חבר וואס א חבר קען זיי אויכעט נוצן ווייל ס'איז כלי גללים. האמער געלערנט אין די משנה מחזיקין ידי עכו"ם בשביעית. האב איך געלערנט אין די הוה אמינא איך מעג העלפן, ווען א גוי ארבעט אין שמיטה יאר מעג איך אים העלפן.

און מען טוט דארט ארומגראבן, דארט ספעציעל ביי גפנים טוט מען דארט ארומגראבן, אז נאכדעם וואס מען מאכט דארט אביסל ארום טוט זיך דארט האלטן וואסער, שטייט דאך אז מען טאר נישט, ואין כופלין שלום לעובד כוכבים, מען טוט נישט טאפלען זאגן שלום שלום, ווייל דער גאנצער היתר צו זאגן שלום א גוי איז דאך מפני דרכי שלום, איז איינמאל איז גענוג. וואס זשע שטייט ביי אונז אין די משנה איך מעג יא העלפן דעם גוי בשביעית? זאגט די גמרא לא צריכא, די משנה מיינט למימרא להו זיי צו זאגן אחזוקו בעלמא, נישט מען מיינט העלפן, נאר מען זעט ווען מען ארבעט זאגט מען תחזקנה ידיכם, דער אייבערשטער זאל אייך שטארקט זיך ווען מען איז דער אייבערשטער זאל אייך שטארקן, כי הא אזוי ווי דרב יודא אמר להו, רב יודא האט געזאגט צו זיי אחזוקו, רב ששת אמר להו, רב ששת האט צו געזאגט אשרתא, דאס איז אויך פון א לשון שטארק דיך, האבן מיר אויך געלערנט ואין כופלין שלום לעובד כוכבים, מען טאר נישט טאפלען קיין שלום צו א גוי, זאגט די גמרא רב חסדא מקדים ויהיב להו שלמא, רב חסדא האט זיך געפעדערט און ער האט צו פריער געגעבן שלום איידער דער גוי האט אים געזאגט, און די מאירי זאגט אויף דעם אזוי, אזוי ווי איינער זאגט אזוי טוט מען אים ענטפערן, ער האט נישט געוואלט ווארטן ביז יענער זאל אים זאגן שלום ווייל יענער וועט אים זאגן שלום וועט ער נעמען גיין און באפרעגן אים וואס טוט מען דא, וואס מאכט מען דא, ממילא וועט ער דאך שוין מוזן דעם גוי אויך אים פרעגן וואס ער מאכט, דעריבער האט ער זיך מקדים און ער האט נאר געזאגט שלום, און האט דער גוי גענטפערט און האט מער נישט געהאט מיט אים קיין ביזנעס. דאס איז דער ענין פון מקדים. רב כהנא אמר ליה, רב כהנא האט אים געזאגט, שלמא למר, איז רש"י טייטשט ער האט געזאגט שלמא למר, און דעתו איז געוועזן לרבו, למר צו דעם רעבן, ער האט אים נישט געטראכט צו בענטשן, אבער תוספות זאגט, איך קען אזוי נישט זאגן, דאס איז דאך גונב דעת הבריות, מען מעג יא זאגן שלום א גוי, שטייט נאר אין כופלין לו שלום, זאגן צוויי מאל דאס טאר מען נישט, אבער איינמאל מעג מען. האט מען געלערנט אין דער משנה ושואלין בשלומן, מען מעג פרעגן דעם שלום פון א גוי. פרעגט די גמרא, השתא אחזוקי מחזקינן, גיב א קוק, ווען דער גוי ארבעט אין שמיטה יאר, מעג איך איז בדיבור אים גיין זאגן שטארק דיך, ווען א איד ארבעט אין שמיטה יאר, טאר איך דאס נישט זאגן, און א גוי מעג איך עס זאגן. שואלין בשלומן מיבעיא. איז דאך א זיכערע זאך אז א גאנץ יאר מעג איך פרעגן דעם שלום פון דעם גוי. אמר רב ייבא האט רב ייבא געזאגט, דעריבער דארף מען די משנה דערציילן שואלין בשלומן לא נצרכא אלא ליום חגא, דעמאלט ווען ס'איז די חגא פון גוי, און מיט דעם וואס איך וויל זיך גריסן צו אים האב איך נישט קיין מורא אז דער גוי וועט אריינגיין ביי זיין עבודה זרה דעמאלט און ער וועט זיך געדאנקען די עבודה זרה וואס דער איד טראכט וועגן אים, דער איד גריסט זיך צו אים. דתניא, ווארום מיר האבן געלערנט לא יכנס אדם לביתו של עובד כוכבים, א מענטש זאל נישט אריינגיין אין א הויז פון א גוי ביום חגו, אין טאג פון זיין בראך טאג, ויתן לו שלום, און ער זאל אים געבן שלום. ווייל אויב ער מאכט אים אזוי חשוב און ער גייט אריין צו אים, האב איך טאקע מורא אז דער גוי וועט גיין און ער וועט לויבן די עבודה זרה. מצאו בשוק, ער האט געטראפן דעם גוי אין מארק, אפילו ס'איז ביום חגו, נותן לו, גיט ער אים בשפה רפה, ובכובד ראש. דערציילט די גמרא א מעשה, רב הונא ורב חסדא הוו יתבי, רב הונא און רב חסדא זענען געזיצן, חליף ואזיל גניבא, גניבא איז דורכגעגאנגען פאר זיי, גניבא האבן מיר געלערנט אין אנפאנג מסכת דף ז, אז ער האט מצער געווען דעם אב בית דין, מר עוקבא'ן, א תלמיד חכם איז ער געוועזן, נאר איז געווען א חכם להרע. אמר ליה חד לחבריה, האט איינער געזאגט צום אנדערן, ניקום מקמיה, זאל מען זיך אויפשטעלן פאר אים, דבר אוריין הוא, ער איז דאך א תלמיד חכם. אמר לו, האט אים דער אנדער גענטפערט, ומקמי פלגאה, פאר דעם בעל מחלוקת, פאר דעם וואס ער קריגט אויף דעם אב בית דין, ניקום, זאל מען זיך אויפשטעלן. אדהכי, ווען זיי האבן אזוי גערעדט, אתא לגבייהו, איז ער געקומען צו זיי. אמר להו האט ער געזאגט צו זיי, שלמא עלייכו מלכי, שלמא, שלום איז אויף אייך מלכים, שלמא עלייכו מלכי. אמרו ליה האבן זיי אים געפרעגט, מנא לך, פון וואנעט ווייסטו דרבנן איקרו מלכים, אז רבנן הייסן מלכים, וואס דו זאגסט שלמא עלייכו מלכי? אמר להו האט ער געזאגט צו זיי, דכתיב, עס שטייט. בי מלכים ימלוכו, אין מיר, אין דער תורה טוען קעניגן קיניגן וגו'. אמרו ליה, האבן זיי געפרעגט צו אים, האבן זיי געזאגט צו אים, ומנא לך, פון וואנען ווייסטו דכפלינן שלמא, אז מען טוט למלכי, אז צו א מלך טוט מען זאגן צוויי מאל שלום, אמר להו האט ער געזאגט צו זיי, דאמר רב יהודה אמר רב, רב יהודה האט געזאגט פאר רב'ן, מנין פון וואנען ווייסן מיר, שכופלין שלום למלך, אז א מלך טוט מען זאגן טאפלען שלום, צוויי מאל שלום, שנאמר שטייט אין פסוק ורוח לבשה את עמשי ראש השלישים, און שטייט דארטן ער האט געזאגט שלום שלום לך ושלום לעוזרך, ער האט געזאגט שלום שלום לך. אמרו ליה, האבן זיי געזאגט צו גניבא'ן, ליטעום מר מידי, טו עפעס מיט אונז עסן. אמר להו, האט ער געזאגט צו זיי, הכי אמר רב יהודה אמר רב, אזוי האט געזאגט רב יהודה אין נאמען פון רב'ן, אסור לו לאדם שיטעום כלום, א מענטש טאר גארנישט ניט עסן עד שיתן מאכל לבהמתו, מען זאל פריער געבן צו עסן די בהמה, שנאמר שטייט אין פסוק, ונתתי, איך וועל געבן. דער אור החיים אין פרשת חוקת פרק כ' פסוק ח' זאגט אויף דעם פסוק וואס שטייט דארטן אז דער אייבערשטער האט געזאגט צו משה'ן אז ער זאל איינזאמלען די אידן און זאלן רעדן צום שטיין ער זאל געבן וואסער והשקית את העדה ואת בעירם זאגט דער אור החיים, כאטש עס שטייט אין פסוק ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת, אז פריער דארף מען געבן צעסן די בהמה און נאכדעם ער אליין, דאס איז נאר גערעדט געווארן אז ס'איז נישטא קיין סכנה, אבער אויב ס'איז דא א גדר סכנה איז חייו קודמין, און די זעלבע זאך זאגט רעדט דארט ארום דער אור החיים אין פרשת חיי ביי דער פרשה פון רבקה'ן, פון השקאת אליעזר וגמליו ווייזט אויס פון דעם אור החיים הקדוש אז דאס איז נישט געזאגט געווארן בלויז ביי עסן, נאר דאס איז געזאגט געווארן ביי טרינקען אויכעט, און אנדערע פוסקים זאגן דאס איז נאר גערעדט געווארן ביי עסן, ווי דאס לשון פון פסוק איז דאך ונתתי עשב בשדך לבהמתך, און בכלל איז דא א שאלה צו דאס איז נאר געזאגט געווארן פאר בהמה, ווי איז ביי עופות? ס'איז אויך דא דער דין, פריער דארף מען געבן די עופות נאכער זאל מען אליין עסן, די זעלבע שאלה קאן זיין ביי פיש וואס מען האט אין אקוועריום ווען מען דארף זיי געבן עסן, צו ס'איז דא א חיוב זיי. ברוך השם, מסכת גיטין, דף ס' ג, עמוד ב', די זעקסטע פרק. זאגט די משנה, האומר איינער זאגט צו א שליח, התקבל גט זה לאשתי. נעם דעם גט פאר מיין פרוי. די גמרא זאגט אין קידושין אין אנפאנג צווייטן פרק דף מ א עמוד א', עס שטייט אין די פרשה פון גירושין ושלחה, די תורה זאגט מיט דעם לשון ושלחה איר אוועקשיקן, צו זאגן אז דער מאן מוז נישט אליין געבן דעם גט צו דער פרוי און ער קען מאכן קאן אויך מאכן א שליח, און אויך זאגט די גמרא, איך טוה ליינען גלייך ווי ס'וואלט נישט געוועזן קיין פינטעלע אין די היי, ושלחה, אז אין די היי איז דא א פינטעלע גייט עס ארויף אויף דעם מאן אז דער מאן שיקט, אבער ווען ס'איז נישט דא קיין פינטעלע איז די טייטש ושלחה זי שיקט. איז א ראיה אז די פרוי קאן אויכעט מאכן א שליח צו נעמען דעם גט. וואס איז דער ענין פון שליחות? די תורה האט אויפגעטון אז דאס וואס דער שליח טוט איז גלייך ווי דער משלח האט געטון, ממילא כאפט זיך א גרויסער חילוק פון דעם שליח פון דעם מאן וואס דער מאן מאכט, וואס מיר וועלן אים אנרופן א שליח להולכה, א שליח צו פירן דעם גט, ביז דעם שליח וואס די פרוי מאכט אויף קבלה. וואו מ'זאגט, די שליח וואס די פרוי מאכט, איז די שליח גלייך ווי איר האנט אין דעם מאמענט ווען מ'האט געגעבן דעם גט, ליד שלוחה, אין די האנט פון איר שליח, איז שוין גלייך ווי זי האט עס באקומען, איז אפילו דער שליח האט איר נישט איבערגעגעבן דעם גט, ער מוז איר נישט איבערגעבן דעם גט, דאס וואס דער שליח האט עס באקומען, איז גלייך ווי זי האט עס שוין באקומען. ווען דער מאן מאכט א שליח, איז ווען די גט איז ביד השליח, איז עס נאך אלץ גלייך ווי ס'איז נאך ביי די מאן. פארשטייט זיך אזוי אז עס כאפט א חילוק ווען דער מאן מאכט א שליח, און נאכער האט דער מאן חרטה, ער זאגט ער וויל נישט גט'ן, קען ער חרטה האבן, ווייל די פרוי איז דאך נאך נישט געווארן גע'גט. ווען קען ער חרטה האבן? פארשטייט זיך איידער דער שליח האט איר געגעבן דעם גט. ווי וועט זיין ווען די פרוי האט געמאכט א שליח לקבלה און דער מאן האט עס איבערגעגעבן ליד שלוחו, אפילו דער שליח האט נאך נישט איבערגעגעבן דעם גט לידה, אבער זי איז שוין געווארן גע'גט, קען ער נישט האבן חרטה. גייט דא די משנה יעצט זאגן וועלכע לשונות. די דינים פון דעם, האומר אז דער מאן זאגט צום שליח, התקבל גט זה לאשתי, נעם דעם גט פאר מיין פרוי, דאס הייסט אז ווען עס קומט אריין ליד שליח זאל זי שוין ווערן גע'גט, ער קען דאס נישט טון, ווען איך גיב איינעם א מתנה קען איך זאגן אז דער שליח זאל זוכה זיין פאר יענעם, מכח זכין לאדם שלא בפניו, אבער א גט איז פאר א אישה נישט קיין זכות. אוי, אדער ער זאגט מיט דעם לשון הולך גט זה לאשתי. אם רצה לחזור, אז דער מאן וויל חרטה האבן איידער דער גט איז געקומען ליד די אישה, יחזור, קען ער חרטה האבן, ווייל דער גט איז פאר דער פרוי א חוב, און אין חובין לאדם שלא בפניו, מען קען נישט ווערן קיין שליח א צווייטע דין איז דא אין די משנה, האישה שאמרה התקבל לי גיטי, די פרוי האט געזאגט, געמאכט א שליח, אז דער שליח זאל נעמען פאר איר דעם גט, און דער מאן האט איבער געגעבן דעם גט ליד השליח, דער שליח האט נאך נישט איבער געגעבן דעם גט ליד די אישה, אם רצה לחזור, אויב דער מאן וויל חרטה האבן, לא יחזור, קען ער נישט חרטה האבן, ווייל זי האט דאך אים געמאכט פאר א שליח, די פרוי איז דאך דער שליח גלייך ווי איר האנט, איז גלייך ווען דער שליח האט באקומען דעם גט, איז זי שוין געווארן גע'גט. א דריטער דין איז דא אין דער משנה, לפיכך, דעריבער, וועלן מיר זאגן, ווען די פרוי מאכט א שליח לקבלה, און דער מאן גיט איבער ליד שליח קען ער נישט חרטה האבן, ווי וועט זיין אז דער מאן וויל זיך נאך באטראכטן, ער וויל נישט אז די פרוי זאל גלייך ווערן גע'גט אין דעם מאמענט ווען ער גיט עס איבער צום שליח, איז דא א עצה, אם אמר לו הבעל, אויב דער מאן זאגט צו דעם שליח, אי אפשי שתקבל לה, איך וויל נישט אז דו זאלסט זיין א שליח לקבלה, אלא הולך ותן לה, נאר איך וויל זאלסט זיין מיין שליח להולכה, דעמאלט איז דער דין אם רצה לחזור, אויב דער מאן וויל חרטה האבן איידער דער גט איז געקומען צו איר האנט, יחזור קען ער חרטה האבן, ווייל די פרוי ווערט דיך נאר געגעט מיט דעת הבעל, און דער מאן האט דאך יעצט געזאגט אז ווען זאל דער גט ווערן א גט, דווקא ווען ס'עט קומען צו איר אין די האנט. רבן שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל זאגט, אף האומרת, אויך ווען די פרוי זאגט נישט מיט דעם לשון התקבל, נאר זי זאגט טול לי גיטי, נעם פאר מיר דעם גט, איז דאס אויכעט א לשון אז זי האט אים געמאכט פאר א שליח לקבלה. אם רצה לחזור, אויב דער מאן וויל חרטה האבן נאכדעם וואס ער האט עס איבערגעגעבן ליד השליח, אפילו עס איז נאך נישט געקומען ליד האישה, לא יחזור, קען ער אויך נישט חרטה האבן, ווייל טול לי גיטי איז אויכעט א לשון פון קבלה. מיר וועלן נאכאמאל לערנען די משנה, ווייל אין די משנה וויל מען זיך אפשטעלן טאקע אויף די לשונות. אין גמרא ווייטער איז דא א שאלה ווען מען זאגט מיט דעם לשון הולך, וואס מיינט דאס? צי הולך איז א לשון פון קבלה, אדער הולך איז א לשון זאל ערשט ווערן גע'גט ווען דער גט קומט לידה. אין דער משנה האבן מיר דא געהאט דריי דינים. דער ערשטער דין שטייט אין דער משנה, האומר התקבל גט זה לאשתי, ווען איינער זאגט צו א שליח התקבל גט זה לאשתי, או הולך גט זה לאשתי, שטייט אין דער משנה, אם רצה לחזור, יחזור, ער קען חרטה האבן. פארוואס ביי התקבל קען ער חרטה האבן? ווייל דער מאן האט דאך נישט דעם כח צו מאכן אים פאר א שליח לקבלה. ווי וועט זיין אז די פרוי האט אים פריער געמאכט פאר א שליח לקבלה און דער מאן האט געזאגט התקבל, דעמאלט ווערט זי גלייך גע'גט. אויב אזוי וועל איך לערנען אז דעריבער שטעלט מען דערלעבן הולך לעבן התקבל, צוצוגלייכן הולך צו התקבל. ווען זאגן מיר אז דער מאן קען חרטה האבן בהולך, דווקא ווען עס רעדט זיך אין דעם זעלבן פאל ווי התקבל, ווייל ביי התקבל וועלכן פאל רעדט זיך ווען די פרוי האט אים נישט געמאכט פאר קיין שליח, איז די זעלבע זאך ביי הולך קען ער חרטה האבן אויב די פרוי האט נישט געמאכט קיין שליח, ווי איז אבער ווען די פרוי האט אים געהאט געמאכט א שליח לקבלה דעמאלט איז אנדערש די דין, דעמאלט האט הולך דעם זעלבן דין ווי התקבל, אז מען קען נישט חרטה האבן ווייל הולך איז אויך א לשון פון קבלה, ווייל אויב נישט וועגן דעם א פארוואס דארף מיר ווערן דערמאנט אין דער משנה וועגן התקבל דעם דין אז מען קען ווען דער מאן מאכט א שליח אז מען קען חרטה אז ער קען חרטה האבן דאס איז דאך א מילתא דפשיטא, נאר פארוואס וויל מיר די משנה דערציילן מיט דעם זאלסט וויסן זיין אזוי ווי התקבל קען מען חרטה האבן דווקא ווען זי מאכט נישט קיין שליח, איז די זעלבע זאך ביי הולך דווקא ווען זי מאכט נישט קיין שליח, אבער ווי וועט זיין ווען זי האט געמאכט א שליח, איז ביי הולך אויך דער זעלבער דין ווי התקבל, דאס קען מען לערנען איין פשט, קומט אויס אז הולך איז א לשון פון קבלה, קומט אויס אז דער דין פון התקבל איז מיר א פשיטא, נאר פארוואס שטייט מיר דער דין פון התקבל, כדי צו דערציילן א דין אויף הולך, מיר קענען אנדערש לערנען פשט אין דער משנה, אז התקבל אליין דארף מיר די משנה דערציילן, איך וואלט געוואלט מיינען אז דער מאן זאגט צום שליח התקבל, איך וויל נישט אז דו זאלסט זיין א שליח להולכה, נאר איך וויל דו זאלסט זיין א שליח לקבלה, ווען דער מאן זאגט ער וויל נישט ער זאל זיין א שליח להולכה, נאר ער זאל זיין א שליח לקבלה, ווי וועט דעמאלט אויסקומען אז אפילו דער גט וועט קומען ליד האישה וועט זי אויך נישט ווערן גע'גט, פארוואס? ווייל א שליח לקבלה קען ער נישט מאכן, און א שליח להולכה האט ער נישט געמאכט. דאס גייט ער מיר דא דערציילן. אזוי ווי איז אז התקבל ווי מען זאגט איז גוט. און זאלסט נישט מיינען אז התקבל זאל פעלן אין שליחות, נאר התקבל מיינט ער צו זאגן, נעם און ווער א שליח להולכה, איז שוין דעמאלט גוט פארוואס עס שטייט דא הולך, אז התקבל האט דעם זעלבן דין ווי הולך, אין אמת'ן וועל איך לערנען אז הולך איז לאו כזכי, איך לערן א צווייטן צד, פריער פון וואנען האט מען געהאט דעם דיוק אז הולך איז כזכי, ווייל איך האב געזאגט התקבל איז מיר איבריג, נאר התקבל גייט מיר לערנען אויף הולך. אז אז אז זאלסט וויסן זיין אזוי ווי התקבל איז דווקא ווען זי האט נישט געמאכט קיין שליח אזוי איז הולך ווייל התקבל גייט דאך מיר גארנישט נישט דערציילן אבער יעצט וויל איך זאגן אז התקבל גייט מיר נישט לערנען אויף הולך נאר התקבל גייט מיר לערנען אויף זיך אליין אין אמת'ן הולך איז לאו כזכי אפילו דעמאלט ווען זי האט געמאכט אים א שליח לקבלה און דער מאן זאגט מיט דעם לשון הולך ווערט זי נאך נישט גלייך געגעט נאר די משנה גייט מיר דערציילן דעם דין אז התקבל איז כאטש עס לשון איז דאך ער מאכט אים לשון א שליח לקבלה, דאך זאגן מיר אז א שליח להולכה ווערט ער. רשי. האומר התקבל רצה לחזור הבעל דער מאן וויל חרטה האבן יחזור. פארוואס? דגט חוב הוא לה, די גט איז פאר דער פרוי א חוב. ואפילו שטייט אפילו ווען זיי קריגן זיך ארום אפילו דער מאן איז מנוול ומוכה שחין, א פרוי זאגט טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו, ואין חבין לאדם אלא מדעתו, וואס מיינט מען דאס? ליעשות לו שליח לחובתו, איך קען נישט ווערן קיין שליח וואס דער שליח איז פאר דעם מענטש א חוב, קען איך נישט ווערן נאר דווקא ווען דער מענטש מאכט מיך, ווי איז אבער ווען די פרוי. האט געזאגט צו דעם שליח, התקבל לי גיטי, דעמאלט זאגן מיר, לא יחזור, קען דער מאן נישט חרטה האבן, כיוון דאיהי שויתיה שליח, ווייל די פרוי האט אים געמאכט א שליח לקבלה, הרי הוא כידה, איז דער שליח גלייך ווי איר האנט, ונתגרשה מיד, בקבלתו של זה, אזוי ווי דער שליח האט עס באקומען, ווערט זי שוין גע'גט. לפיכך, כיוון דאמרן, מיר האבן דאך פריער געזאגט אז דעמאלט ווען די פרוי האט געמאכט א שליח לקבלה אינו יכול לחזור, אויב דער מאן האט עס נאר איבערגעגעבן ליד השליח קען ער נישט חרטה האבן, אין לו תקנה לחזור, ער האט נישט קיין עצה אויב ער וויל זיך נאך באטראכטן ער זאל נאך קענען חרטה האבן, אלא אם כן אמר לו הבעל, נאר ווען דער מאן זאגט לזה, צו דעם שליח שעשתה אותו שליח לקבלה, דעם וואס די פרוי האט געמאכט א שליח לקבלה, זאגט צו אים דער מאן, אי אפשי שתקבל לה להיות כידה, איך וויל נישט אז דו זאלסט זיין א שליח לקבלה, וואס הייסט וואס פאר א כח האט ער דאס צו זאגן, זי האט איהם געמאכט א שליח לקבלה, וואס זאגט ער זאל נישט זיין, און מען באלד זעהן, אלא שליח שלי תהא, איך וויל זאל זיין מיין שליח להוליך לידה, אם רצה לחזור ער וויל חרטה האבן כל זמן שלא הגיע גט לידה, יחזור קאן חרטה האבן, פארוואס? זי זי האט איהם שוין פריער געמאכט א שליח לקבלה, נאר שאינה מתגרשת, א פרוי ווערט זיך נישט גע'גט, אלא מדעת המגרש, ווען דער מאן וויל זאל ווערן גע'גט, והרי אמר, און דער מאן האט דאך געזאגט, לא יהא גט, דער גט זאל נישט זיין קיין גט, עד שיגיע גט לידה, איך וויל נישט זאל שוין ווערן געגעטן, דאס איז ער דאך בכח. אף האומרת טול לי גיטי איז אויך לשון קבלה הוא האט זי עס געמאכט א שליח לקבלה, גמרא, אמר ליה רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי, אין דעם ערשטן פאל פון דער משנה ווערט דערמאנט אז דער מאן האט געזאגט התקבל גט זה לאשתי אדער הולך גט זה לאשתי, וואו רעדט זיך דער ערשטער פאל אז די פרוי האט אים נישט געמאכט פאר קיין שליח, טעמא דלא שויתיה איהי שליח לקבלה, ווייל זי האט אים נישט געמאכט דעם שליח קיין שליח לקבלה, און דער מאן קען דאך נישט מאכן קיין שליח לקבלה ווייל ס'איז דאך א חוב, דעמאלט זאגן מיר אז דער מאן קען חרטה האבן, הא אבער שויתיה איהי שליח לקבלה, ווי איז אבער ווען די פרוי האט געמאכט אים א שליח לקבלה און דער מאן האט געזאגט מיט וועלכן לשון הולך, דעמאלט זאגן מיר רצה לחזור, ווען דער מאן וויל חרטה האבן, לא יחזור, קען ער נישט חרטה האבן, ווייל הולך איז נישט די טייטש ער מאכט עס א נייע שליחות, נאר הולך איז אויך א לשון דאס וואס זי האט געמאכט, שמע מינה איז דאך פון דעם א ראיה, הולך כזכי דמי, פון דעם איז דאך א ראיה הולך כזכי, ווייל אין אמת'ן איז דאך דער פאל פון התקבל אין דער משנה איבריג, וואס דארף מען דערציילן התקבל גט זה לאשתי אם רצה לחזור יחזור, זיכער קען ער חרטה האבן אויב זי האט נישט געמאכט קיין שליח לקבלה, און דער מאן קען זיכער נישט מאכן קיין שליח לקבלה ווייל אין חבין לאדם שלא בפניו, נאר פארוואס לערנט ער מיר דעם התקבל, איך זאל מדייק זיין אזוי ווי התקבל רעדט זיך דווקא אין אזיין פאל ווען זי האט נישט געמאכט דעמאלט קען ער חרטה האבן, די זעלבע זאך הולך, ווען קען ער חרטה האבן דווקא ווען זי האט נישט געמאכט אים פאר א שליח לקבלה, אבער אז זי האט אים געמאכט א שליח לקבלה און דער מאן זאגט הולך, קען ער נישט איז זי שוין גע'גט, איז דאך א ראיה הולך איז כזכי און אין דער זאך איז דא א מחלוקת, זאגט די גמרא לא ניין, לעולם אימא לך, אין אמת'ן וועל איך דיר זאגן, הולך לאו כזכי דמי, ממילא וועט אויסקומען אפילו דעמאלט ווען די פרוי האט אים געמאכט א שליח לקבלה און דער מאן האט געזאגט הולך, טוט ער אויסרייסן אים אויס שליח לקבלה און ער מאכט אים יעצט א שליח להולכה. איי אויב אזוי וואס זשע דערציילט מיר די משנה? און והתקבל גט לאשתּי איצטריכא ליה, די והתקבל גט לאשתּי גײט מען נישט לערנען װי כ'האָב פֿריִער געלערנט, אַז עס רעדט זיך דװקא װען מ'האָט נישט געמאַכט קײן שליח, נאָר גײט מען דערצײלן אױף זיך אַלײן, נישט לערנען אױף הולך נאָר אױף זיך אַלײן. דסלקא דעתּך אמינא, איך װאָלט געװאָלט מײנען, די פֿרױ האָט זיך אים דאָ נישט געמאַכט פֿאַר קײן שליח אין ערשטן פֿאַל. און דער מאן האט געזאגט מיט וועלכן לשון? התקבל. וואלט איך געוואלט מיינען אז דער מאן זאגט צום שליח, זיי נאר א שליח לקבלה, קיין שליח להולכה וויל איך דיך נישט מאכן, דעריבער וואלט איך געוואלט מיינען, הואיל ובעל לאו בר שויי שליח לקבלה הוא, ער קען דאך נישט מאכן קיין שליח לקבלה, ער קען נישט מאכן א שליח אז דער שליח זאל האבן דעם זעלבן דין ווי די אישה, דעריבער וואלט איך געוואלט מיינען א שליח לקבלה, וואס ער מאכט התקבל, קען ער ניט, און להולכה האט ער דאך נישט געמאכט, וואלט איך געוואלט מיינען אף על גב דמטא גיטא לידה, אפילו דער גט קומט אריין אין איר האנט, לא להוי גיטא, זאל עס נישט זיין קיין גוטער גט, ווייל ס'איז נישט קיין קבלה נישט נישט קיין הולכה, ביידע נישט.
קא משמע לן, לאזט ער מיר הערן דהתקבל והולך קאמר, אז ווען ער האט געזאגט התקבל איז א מענטש ווייסט דאך אז ער קען נישט מאכן קיין שליחות לקבלה, זאגן מיר אז וואס מיינט ער התקבל? התקבל מיינט מען הולך, און דאס איז די פשט אין די משנה. סיי ער זאגט התקבל, סיי ער זאגט הולך, איז די הולך לערנט מען אויף התקבל, אזוי ווי ביי הולך מיינט מען א שליח להולכה, איז די זעלבע זאך התקבל מיינט מען אויך א שליח להולכה, אבער אין אמת'ן וויל איך לערנען הולך לאו כזכי תנן, האבן מיר געלערנט אין דער משנה אין צווייטן פאל, אין צווייטן פאל אין דער משנה שטייט, האישה שאמרה, די פרוי האט געזאגט, התקבל לי גיטי, זי האט געמאכט א שליח לקבלה, נאכער דער מאן האט איבערגעגעבן דעם גט ליד השליח, דער גט איז נאך נישט געקומען ליד האישה, אם רצה לחזור, אויב דער מאן וויל חרטה האבן, לא יחזור, קען ער נישט חרטה האבן, וועלכע לשון האט דער מאן געזאגט? מאי לאו מיינסט דו ניט לא שנא אקבלה לא שנא אהולכה דאס גייט ארויף אויף ביידע זאכן וואס עס שטייט פריער פריער איז דאך געשטאנען אין די משנה דער לשון פון התקבל און דער לשון פון הולך איז נישט קיין חילוק אויב זי האט געמאכט א שליח לקבלה איז צי דער מאן זאגט התקבל צי ער זאגט הולך קאן ער נישט חרטה האבן זעה איך דאך פון דעם ווידער אז הולך איז כזכי. זאגט די גמרא לא, ניין, אקבלה, דאס וואס שטייט אז די פרוי האט געזאגט התקבל און דער מאן האט געגעבן צום שליח קען ער נישט חרטה האבן, מיינט מען ווען דער מאן האט געזאגט צום שליח מיט דעם לשון התקבל, אבער דארט ווי ער זאגט מיט דעם לשון הולך, זאגן מיר ער האט מבטל געווען איר שליחות און ער מאכט אים א שליח להולכה, זאגט די גמרא תא שמע, איך וועל דיר א ראיה ברענגען פון דריטן דין אין דער משנה, אין דריטן דין אין דער משנה שטייט לפיכך דעריבער אז די פרוי מאכט א שליח לקבלה קען דאך דער מאן נישט האבן חרטה, און דער מאן וויל נישט זאל גלייך ווערן גע'גט, קומט צו גיין א שליח לקבלה, און דער מאן וויל נאך האבן צייט זיך צו באטראכטן, זאגן מיר, אם אמר לו הבעל אז דער מאן האט געזאגט צום שליח אי אפשי שתקבל לה, איך וויל נישט זאלסט נעמען פאר איר דעם גט, זאל זיין א שליח לקבלה, אלא הולך ותן לה, נאר הולך ותן לה, אם רצה לחזור, ווען ער וויל חרטה האבן דעמאלט יחזור, ווייזט אויס פון דעם טעמא דאמר אי אפשי, אויב ער האט געזאגט איך וויל נישט דו זאלסט זיין א שליח לקבלה, דעמאלט הייסט דער הולך א שליח להולכה, הא אבער לא אמר אי אפשי, ס'קומט צו גיין א שליח לקבלה און דער מאן זאגט נישט כ'וויל נישט נאר ער זאגט הולך, דעמאלט אם רצה לחזור אז ער וויל חרטה האבן, לא יחזור קען ער נישט חרטה האבן, שמע מינה נעם ווידער א ראיה הולך כזכי דמי, א הולך איז גלייך ווי כזכי, זאגט די גמרא פון דעם איז אויך נישט קיין ראיה, דילמא קען זיין

אבער הולך קען טאקע זיין אז הולך איז לאו כזכי דמי, נאר ביי הילך אויב ער זאגט הילך און ער זאגט אי אפשי, איך וויל נישט זאל זיין א שליח לקבלה נאר הילך, דעמאלט מיינט עס א שליח להולכה, אבער דעמאלט ווען ער זאגט הולך אפילו ער זאגט נישט אי אפשי הייסט עס אויכעט א שליח להולכה. רשי, ס'איז דא א כלל אז אין דער זאך וואס דער מענטש אליין איז נישט דא אין דער זאך, קען דער מענטש אויף דעם נישט ווערן א שליח. דער מענטש האט צו ער קען נישט טאן די זאך, קען ער נישט ווערן קיין שליח. און לאמיר דא זען, דער מאן קען גט'ן די פרוי. פארשטייט זיך קען ער מאכן א שליח להולכה, וועמען קען ער מאכן? א איש, א מאן קען ער מאכן, ווייל יעדע מאן האט דאך א שייכות ער קען גט'ן, אבער מאכן א אישה פאר א שליח להולכה, לכאורה קען ער נישט, פארוואס? ווייל א אישה איז דאך נישט דא אין דעם ענין פון געבן א גט, לאמיר צוגיין אויף די צווייטע זייט, א פרוי קען מקבל זיין א גט, און זי קען מאכן א שליח לקבלה, וועלכן שליח קען זי מאכן, וועמען קען זי מאכן, אויך אזעלכן וואס דער קען אליין מקבל זיין א גט, וועמען קען זי מאכן, נאר א פרוי, דאס זאגט די גמרא, פשיטא, דאס איז מיר א זיכערע זאך, מיר האבן דאך אפגעלערנט פון ושלחה אז דער מאן קען מאכן א שליח. ושל ח, און אויך האט מען אראפגעלערנט ושלחה טו איך ליינען ניט מפיק, אין דער ה' איז נישטא קיין פינטעל, אז זי קען מאכן א שליח, איז מיר א זיכערע זאך איש הוי שליח להולכה אז דער דער מאן קען מאכן א מאן א שליח להולכה, שכן בעל מוליך גט לאשתו, ווייל דער מאן קען דאך געבן א גט צו זיין פרוי, און די זעלבע זאך ווייס איך ואישה הויא שליח לקבלה, א פרוי קען ווערן דער שליח פון דער פרוי לקבלה, שכן אישה מקבלת גיטה מיד בעלה, ווייל א פרוי האט דאך א שייכות אין קבלה, קען זי ווערן א שליח לקבלה, דאס איז מיר זיכער, נאר וועלכעס איז מיר א שאלה, איש לקבלה. צי א מאן קען ווערן א שליח פון די פרוי לקבלה, און די זעלבע שאלה איז ואישה להולכה, פרעג איך דיר מאי, ווי איז די דין? ווייל א אישה האט דאך בהולכה נישט קיין שייכות, און א איש איז דאך נישט מקבל קיין גט, דעריבער פרעג איך די שאלה, זאגט די גמרא תא שמע, כ'וועל עס פושט זיין פון אונזער משנה, אין ערשטן פאל אין דער משנה שטייט דעם דין ווען דער מאן מאכט א שליח, ווי אויב דער בעל האט געזאגט, התקבל גט זה לאשתי, נעם דעם גט פאר מיין פרוי, או הולך גט זה לאשתי, אם רצה לחזור יחזור. אז די מאן וויל חרטה האבן, קען ער חרטה האבן, ווייל זי האט זיך נישט געמאכט אים פאר קיין שליח לקבלה, נאר די מאן האט געמאכט א שליח להולכה, קען ער חרטה האבן. דער צווייטער דין שטייט אין דער משנה, האישה שאמרה די פרוי האט געזאגט, התקבל לי גיטי. אז ווי איז אבער אז די פרוי האט אים פריער געהאט געמאכט א שליח לקבלה, אם רצה לחזור, אויב דער מאן וויל חרטה האבן, לא יחזור, קען ער נישט חרטה האבן. מאי לאו, מיינסטו דען ניט אז דא רעדט זיך בחד שליח, דעם זעלבן שליח וואס די פרוי האט אים געמאכט א שליח לקבלה, האט ער געזאגט צו דעם שליח דעם זעלבן מענטש זאגט ער התקבל שמע מינה איז דאך א ראיה כשר לקבלה כשר להולכה אז דער זעלבע מענטש וואס איז כשר לקבלה איז כשר להולכה ווייל איך זאג דאך אזוי אויב דער זי האט פריער נישט געזאגט צו דעם מענטש, נאר דער מאן האט געזאגט צו דעם מענטש, ווערט ער א שליח להולכה, ווי איז אבער אויב זי האט פריער געזאגט, ווערט ער א שליח לקבלה, זעהט זיך איין מענטש קען זיין ביידע, זאגט די גמרא, איז א ראיה אין זיין שאלה, זאגט די גמרא לא ניין, די משנה קען זיך רעדן בשני שליחים, די פשט איז אזוי, אויב דער מאן האט געזאגט לאיש צו א מאן, צי ער האט געזאגט התקבל צי ער האט געזאגט הולך איז א לשון הולכה, און א פרוי האט געזאגט צו דער צווייטער פרוי התקבל און דער מאן האט געגעבן אם רצה לחזור לא יחזור, אבער דאס גייט נישט ארויף אויף דעם שליח פון דער רישא. זאגט די גמרא תא שמע, כ'דארף פרעגן א קשיא פון דעם דריטן דין, וואס שטייט אין דריטן דין? לפיכך דעריבער אם אמר לו הבעל אז דער מאן האט געזאגט צו דעם שליח וואס די פרוי האט אים געמאכט א שליח לקבלה, זאגט ער אי אפשי איך וויל ניט שתקבל לה, איך וויל נישט זאלסט זי זאל ווערן גע'גט בשעת קבלת הגט,

דא גייט עס ארויף אויף דעם זעלבען שליח וואס זי האט געזאגט התקבל, האט ער געזאגט איך וויל נישט התקבל נאר הולך. שמע מינה איז א ראיה, כשר לקבלה, דער שליח וואס די פרוי האט אים געקאנט מאכן א שליח לקבלה, כשר להולכה. זאגט די גמרא, איך קען נאך אלעס נישט פושט זיין, פשוט מינה איש, איך קען זיך נאר פושט זיין אז א איש, אז א מאנסביל קען זיין סיי א שליח להולכה סיי לקבלה, פארוואס? ווייל ביי א איש איז דאך דא דער ענין פון הולכה, און די זעלבע זאך טרעפט מען ביי א איש אויך דעם ענין פון קבלה, שכן אב מקבל גט לבתו קטנה, ווייל דעם טאטע קען נעמען דעם גט פאר זיין טאכטער א קטנה איז דאך איז א איש האט טאקע א שייכות סיי אין קבלה און סיי להולכה אבער אשה להולכה תיבעי לך ביי א פרוי צי קען זי ווערן א שליח להולכה דאס האב איך זיך נישט פושט געווען. אשה להולכה תיבעי לך, די שאלה איז אבער געבליבן צי דער מאן קען מאכן א פרוי א שליח להולכה, מאי ווי איז דער דין, אמר רב מרי האט רב מרי געזאגט תא שמע מע קען זיך דאס פושט זיין, מיר האבן געלערנט אף הנשים אויך די פרוי שאינן נאמנות לומר מת בעלה, דער דין איז דאך עדות צו זאגן אויף דער פרוי אז דער מאן איז געשטארבן. איז גלייבט מען אפילו איין עדות אפילו א אישה אויך אז א פרוי זאגט אז ס'איז געשטארבן דער מאן פון דער און דער פרוי מעג די פרוי חתונה האבן די גמרא זאגט דאך אין כתובות דעם טעם פון פארוואס מען גלייבט איז אבער אויסגערעכנט אין דער משנה אז ס'דא אזעלכע וואס איך טוה זיי נישט גלייבן. די שוויגער מיט דער צרתה, די דיע גלייב איך נישט ווייל דיע כוונה איז לקלקלה, שטייט אפילו דיע פרויען וואס זענען נישט באגלייבט צו זאגן מת בעלה נאמנות זענען באגלייבט להביא צו ברענגען את גיטה דעם גט, והתם הולכה היא, שטייט דאך דארט להביא, זע איך דאך א פרוי איז כשר, א שליח להולכה. אמר רב אשי האט רב אשי געזאגט מסיפא נמי שמע מינה, פון דארטן פון דער סיפא איז אויך א ראיה, דקתני סיפא שטייט אין דער סיפא, האישה עצמה מביאה את גיטה, א פרוי קען ברענגען איר גט, ובלבד שתהא צריכה, שהיא צריכה לומר בפני נכתב ובפני נחתם, האט מען געהאט א קשיא, פאר וועמען זאל זי זאגן, אזוי ווי די פרוי באקומט דעם גט ווערט זי דאך גע'גט גלייך האט מען דארט געענטפערט ואוקימנא האבן מיר אריינגעלערנט בהולכה אז עס רעדט זיך אז דער מאן האט געזאגט צו איר זאלסט זיין א שליח להולכה ביז דו קומסט דארטן און דו'סט קומען דארטן וועסטו עס איבערגעבן פאר דעם בית דין און דער בית דין זאל מאכן א צווייטן שליח שמע מינה זעהן מיר דאך אלץ פון דארטן אז א פרוי קען ווערן א שליח להולכה. איתמר, מיר האבן געלערנט, די פרוי זאגט צו א שליח, הבא לי גיטי, ברענג מיר דעם גט. דאס הייסט, זי מאכט אים נישט פאר קיין שליח לקבלה, נאר זי זאגט, ברענג מיר דעם גט, ווען דער גט וועט קומען צו מיר וועל איך ווערן גע'גט. גייט דער שליח און ער זאגט צו דעם מאן, ואשתך אמרה התקבל לי גיטי, ער זאגט, איך בין געקומען, דיין פרוי האט מיר געשיקט, איך בין א שליח לקבלה. והוא אמר, זאגט דער מאן צו דעם שליח, הילך נא דיר, כמו שאמרה, וואס האט דער מאן געמיינט האט די פרוי געזאגט, דער מאן האט דאך געמיינט אז די פרוי האט געזאגט ער זאל זיין א שליח לקבלה, ווייל דער שליח האט דאך געזאגט אז דער מאן האט אזוי געזאגט. נאכאמאל, די פרוי האט געזאגט צום שליח, זיי פאר מיר א שליח להבאה, צו ברענגען. איז געגאנגען דער שליח און ער האט איבערגעדרייט און ער האט געזאגט אז דער צום מאן, דיין פרוי האט מיר געמאכט א שליח לקבלה. און דער מאן האט געזאגט צום שליח, נא דיר, אזוי ווי זי האט געזאגט. אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב אפילו הגיע גט לידה אפילו ווען דער גט איז געקומען אין איר האנט אינה מגורשת ווערט זי נישט גע'גט, פארוואס ווערט זי נישט גע'גט אפילו ווען דער גט קומט צו איר אין די האנט? שמע מינה איז פון דעם א ראיה, מיר וועלן פריער מקדים זיין א שאלה. וואס די גמרא פרעגט אין בבא מציעא, ראובן האט געמאכט א שליח ער זאל דינגען פאר אים ארבעטער, און ער האט געזאגט דעם שליח, זאג צו די ארבעטער, איך וועל זיי דארט צאלן פיר זוז פאר א טאג, פאר א שעה. איז געגאנגען דער שליח און האט געזאגט דארט פאר ארבעטער, דער און דער מענטש האט מיר געהייסן דינגען ארבעטער, און ער האט געזאגט ער וועט באצאלן דריי זוז א שעה, זאגט די ארבעטער זאגן זאל זיין אזוי ווי ער האט דער בעל הבית האט געזאגט, און מען האט דארט א שאלה אין גמרא וואס מיינט דער מענטש צו זאגן, צי מיינט ער צו זאגן איך גלייב דיר אז דער בעל הבית האט געזאגט דריי ממילא האבן זיי זיך בארעכנט אויף דריי, דאס רופט זיך אן, ער פארלאזט זיך אויף דעם דיבור פון וועמען? פון דעם שליח, אדער ניין, ווייל ער האט דאך צוגעזאגט, איך באשטיי אזוי ווי דער בעל הבית האט געזאגט, מיינט ער נישט די ווערטער וואס דער שליח האט געזאגט, נאר ער מיינט וואס דער בעל הבית האט געזאגט, און אויב ער מיינט וואס דער בעל הבית האט געזאגט, דארף מען באצאלן נאר פיר. איז דא אויך די זעלבע שאלה ביי אונז? די פרוי האט געזאגט זיי א שליח להולכה צו ברענגען, איז געגאנגען דער שליח און ער האט פארדרייט און ער זאגט די פרוי האט אים געמאכט א שליח לקבלה, און דער מאן וואס האט געזאגט הילך כמו שאמרה, דער מאן האט דאך געמיינט. אז זי האט געזאגט קבלה, איז אויב איך זאג דער מאן פארלאזט זיך אויף דעם דיבור פון דעם שליח, טא וועלכע שליחות האט ער אים געמאכט א שליח לקבלה? דעריבער ווערט זי נישט גע'גט, ווייל דער מאן וויל דיך נישט מאכן קיין שליח להולכה, ער וויל דיך נאר מאכן א שליח לקבלה, און ווער האט איר, די פרוי האט אים נישט געמאכט קיין שליח לקבלה, און דער מאן. קען דאך אויך נישט מאכן. ווי וועט אבער זיין אז מיט די ווערטער הילך כמו שאמרה מיינט ער צו זאגן אזוי ווי זי האט געזאגט, האט דער מאן געמיינט אים צו מאכן וועלכן שליח? א שליח להולכה, דעמאלט וועט אויסקומען אז ווען דער גט וועט קומען ליד האישה וועט זי ווערן גע'גט. זאגט דאס די גמרא, שמע מינה, פון דעם וואס רב נחמן האט געזאגט אפילו דער גט קומט ליד האישה איז זי נישט גע'גט, איז פון דעם א ראיה אדיבורא דידיה קא סמך אז ווען ער האט געזאגט כמו שאמרה מיינט ער נישט צו זאגן וואס זי האט געזאגט, ער זאגט איך גלייב דיר שליח אז זי האט געזאגט לקבלה, דעריבער ווערט זי נישט גע'גט ווייל דער מאן האט איבער געגעבן אז זאל ווערן א שליח לקבלה נישט אויף הולכה. און א שליח לקבלה איז ער דאך נישט. דאי אדיבורא דידה קא סמך, אויב איך וויל זאגן מיט דעם וואס מען האט געזאגט כמו שאמרה, מיינט ער צו זאגן איך ווייס נישט, איך גיב דיר איבער אויף די קאנדישאנס וואס זי האט געזאגט, דעמאלט די פרוי האט דאך אים געמאכט א שליח להולכה, איז אויב ער גיט אויף די קאנדישאנס דארף דאך אויסקומען מכי מטי גיטא לידה מיהא תיגרש, אז ווען עס קומט דער גט צו איר זאל זי זיין גע'גט, און ווען איך זע אז אפילו דער גט קומט לידה איז זי נישט גע'גט, איז א סימן דער מאן דבערא דדייקא סמך, וועל איך זיך פושט זיין דארטן די שאלה ביי ארבעטער, אז וויפיל דארף מען געבן די ארבעטער, מען דארף געבן די ארבעטער נאר דריי, ווייל דאס וואס איך האב געזאגט יהא כמו שאמר בעל הבית מיינט ער צו זאגן, איך גלייב דיר אז דער בעל הבית האט געזאגט דריי. אמר רב אשי האט רב אשי געזאגט הכי השתא ווי קאנסטו זיך פון דעם פושט זיין? וועלכע שליחות איז לייכטער באקוועמער פאר דעם שליח? א שליח להולכה צו א שליח לקבלה? לקבלה איז אים לייכטער ווייל אויב ער נעמט נאר דעם גט דארף ער דאך נישט גיין איבער געבן דעם גט ליד האישה גלייך ווערט זי דאך שוין גע'גט אפילו ער גיט איר נישט איבער דעם גט אבער א שליח להולכה מוז ער דאך גיין איר איבערגעבן אין האנט אריין, דא אויף וואס האט די פרוי געזאגט צו דעם שליח, זיי א שליח להולכה, און דער שליח איז געגאנגען ער האט משנה געווען, קען איך דאך לערנען פשט אזוי, דער שליח האט דאך אויך א ווארט, אז איינער זאגט צו שליח זיי א שליח להולכה, און ער זאגט איך וויל נישט זיין קיין שליח. כ'נעם נישט אויף זיך די שליחות, איז אפילו ער נעמט דעם גט אין האנט אריין, אבער ער זאגט ער איז נישט קיין שליח, ווערט ער נישט קיין שליח, איז נישט קיין שליח, איז דא א איז דא א סברה צו זאגן אפילו איך זאל לערנען אז אדיבורא דידה קא סמיך, דער מאן מיינט איך איך וויל דאס וואס זי וויל, איז א שליח להולכה, אבער ווען דער שליח האט מגלה דעת געווען, ער האט געזאגט התקבל, פארוואס זאגט ער התקבל? ווייל דער שליח זאגט, ער וויל נישט זיין קיין שליח להבאה, ער וויל נאר זיין א שליח לקבלה, ממילא קען איך זיך דאך פון דא אינגאנצן נישט פושט זיין, הכי השתא, בשלמא אי איתמר איפכא, ווען ר' נחמן זאל מיר זאגן א פארקערטן דין. אז די פרוי האט געזאגט התקבל לי גיטי, די פרוי האט איינעם געמאכט א שליח לקבלה, קומט צו גיין דער שליח און ער זאגט צום מאן, ואשתך אמרה הבא לי גיטי, דיין פרוי האט געזאגט איך זאל זיין א שליח פאר הבאה. והוא אומר, און דער מאן האט געזאגט, צו וועמען האט דער מאן געזאגט? צו דעם שליח, הילך כמו שאמרה, וואס טייטש הילך כמו שאמרה? נא דיר דאס, אזוי ווי כמו שאמרה, איך ווייס נאך נישט, הילך וואס מען מיינט הילך כמו שאמרה, נא דיר, ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב, ווען רב נחמן זאל געווען זאגן פאר רב'ן, כיוון שהגיע גט לידו מגורשת, אז אזוי ווי עס קומט דער גט אין יד שליח מגורשת, אלמא וואלט זיך געקאנט פון דעם פושט זיין אדיבורא דידה הוא דקא סמיך, אז דאס וואס ער האט געזאגט הילך כמו שאמרה מיינט נישט אז ער גלייבט אים אז זי האט אזוי געזאגט, נאר עס הענגט אן בדעתה, ער זאגט אז דאס וואס זי וויל דאס באשטיי איך, דעמאלט און זי האט דאך געמאכט א שליח לקבלה, אי נמי ווען רב נחמן זאל אנדערש זאגן לידה, אז ווען ווערט זי גע'גט, ערשט דעמאלט ווען דער גט קומט אריין ליד האישה. וואלט זיך דאך דעמאלט געקאנט פושט זיין אז אדיבורא דידיה קא סמך אז ער זאגט צו אים איך גלייב דיר אז דו ביסט א שליח להולכה און איך מאך דיר א שליח להולכה, דא ווען ס'זאל זיין פארקערט וואלט איך זיך געקאנט פושט זיין. אלא הכא, דא האט דאך א אנדער זאך אינגאנצן, וואס איז דא געוועזן? די פרוי האט געמאכט א שליח להולכה להבאה, און דער שליח זאגט ער וויל לקבלה, איז נישט די אפילו איך זאל לערנען אז אדיבורא דידה קא סמך וועט דא אויך נישט ווערן גע'גט, פארוואס? משום דעקרה שליח לשליחותיה לגמרי, ווייל דער שליח נעמט אוועק זיין שליחות, דאמר ווייל ער זאגט שליח לקבלה הוינא, איך וויל נאר זיין א שליח לקבלה וואס איך האב נישט קיין גרויסע באדערונג להולכה לא הוינא, אבער פארקערט איז ער נישט עוקר, פארקערט זאגט ער אזוי, ווען די פרוי האט אים געמאכט לקבלה און דער שליח זאגט, די פרוי האט געזאגט הבא, איז די טייטש אזוי אז זאגט דער מאן נישט בלויז לקבלה באשטיי איך, נאר אפילו אויב דו ווילסט נישט לקבלה נאר הבאה, אפילו א שווערערן דזשאב, נעם איך אויף זיך אויכעט. אבער דא אוי נישט, דא איז די חסרון איז ווייל די שליח, ווייל די שליח וויל נישט ווערן קיין שליח להולכה, איז אפילו דער מאן אדיבורא דידה קא סמך און ער מאכט אים א שליח להולכה, אבער ער קען אים נישט מאכן בעל כרחו. רש"י.